שלום וברכה צו א משהו מער נאמבער צוואנציג איז געווען די נייעס די וואך אז אוסטראליע האט דערקלערט כעזבאלא אלס א טעראר ארגאניזאציע אלס א טעראר ארגאניזאציע דאס הייסט עס האט באקומען דעם לעיבל עס איז אריינגעשטעלט געווארן אין די קאטעגאריע פון א גרופע פון א טעראר גרופע און לכבוד דעם מיינט עס אז ס'איז פון יעצט און ווייטער פון דעם פארלאפענעם מיטוואך און ווייטער איז נישט לעגאל פאר אן אויסטראלישן בירגער צו זיין א מיטגליד אין כעזבאלא, ווי אויך איז אסור אין דעם לאנד אויפצוטרייבן געלט און שיקן געלט פאר די טעראר ארגאניזאציע. יעצט, כעזבאלא איז שוין אויף די טעראר ליסט פון אויסטראליע פאר א שטיק צייט, די שאלה איז וואס איז יעצט געשען? וואס האט אויסטראליע יעצט מוסיף געווען צו די ביז יעצטיגע הגדרה פון כעזבאללא אלס א טעראר גרופע? איז די זאך איז אז כעזבאללא איז שווער צו געהעריג מגדיר זיין, און ס'איז אויך נישט גרינג צו קלאסיפיצירן די קערפערשאפט אלס א טעראר גרופע, און די סיבה איז ווייל כעזבאללא איז בעצם באשטייט פון מערערע אפטיילונגען, און א חלק פון די גרופע איז בעצם א וואוילטעטיג, מען קען עס אנקוקן ווי א וואוילטעטיג ארגאניזאציע, און שטעלט צו געלט און שטיצע און אנדערע נויטבאדערפטיגקייטן און וויכטיגע פונדאמענטאלע געברויכן פון לעבן פאר פארשידענע סעקטערס פון די לעבאנעזישע באפעלקערונג, און עס איז שווער צו קלעסיפייען א סאושעל סערוויסעס גרופע, יא, א גרופע, א קערפערשאפט וואס שטעלט צו הילף פאר ציווילע מענטשן אלס א טעראר גרופע. ס'איז איינס, און אויך איז כעזבאלא במציאות א חלק פון די רעגירונג אין לבנון. איז עס אביסל אזא אינטערעסאנטע שלומיאלדיגע היכי תמצא אז דו ווילסט נישט אריינשטעלן א גאנצע לאנד אין די קאטעגאריע אז דאס איז א לאנד א רעזשים וואס שטיצט טעראר, אבער פון די אנדערע זייט איז די רעגירונג יא א קערפערשאפט וואס שטיצט טעראר, איז אביסל אזא קאמפליצירטע מציאות, און דאס מאכט אביסל אומבא'טעמ'ט פאר לענדער וואס. וועלן גערן קלעסיפייען אנדערע גרופעס, כאמאס, אל קאידע, אייסיס, אלס א טעראר גרופע, זאלן אבער האבן ווייניגער חשק עס צו טון ווען עס קומט צו כעזבאלא, איז די התחלה פון כעזבאלא גייט צוריק שוין א פופציג זעכציג יש אומרים אפילו מער יארן, און איז באזירט, כעזבאלא געפינט זיך הויפטקווארטירט אין לבנון. לבנון, ווי א צאל אנדערע לענדער אינעם מיטל מזרח, איז צוזאמגעשטעלט פון זייער אסאך שבטים און גרופעס וואס האבן גארנישט איינער מיטן אנדערן. די געגנט אינעם מיטל מזרח און ארום איז במשך דורות לאנג געווען באוואוינט מיט שבטים, זייער אסאך פון זיי זענען געווען וואנדערדיגע שבטים ווי די בעדואינער זענען היינט אין ארץ ישראל און ארום ארץ ישראל, איז א גרויסע חלק פון מיטל מזרח איז באשטאנען פון שבטים. נישט אלע זענען געווען וואנדערדיגע שבטים, ס'דא וואס זענען געזיצן אויף איין פלאץ בקביעות, אבער זענען געווען גרופעס מענטשן פאר זיך, און וואס האבן אנטוויקלט אן אייגענע קולטור און אן אייגענע סענס פון בעלאנגינג, אן אייגענע הבנה וואס ווער זיי זענען, זייער אידענטיטעט, ווער זיי זענען אלס מענטשן און אלס א גרופע. נאר נאך די ערשטע וועלט מלחמה האט מען אנגעהויבן גרינדן זעלבסשטענדיגע לענדער אין יענע געגנט אינעם מיטל מזרח, און די לענדער, די נייע לענדער, זענען געגרינדעט געווארן דורך די דעמאלטסדיגע גרויסמאכטן, וואס האבן אויסגעשטעלט די לענדער און די גרעניצן לויט זייערע חשבונות, און זיי האבן זיך נישט אסאך גערעכנט מיט'ן מציאות. און אזוי ארום האט מען זיך געטראפן מיט א לאנד, לאמיר זאגן ווי לבנון, עס זענען דא נאך דוגמאות, אין איראק, אין תימן, אין ליביע, און אסאך, ס'איז דא נאך אסאך אזעלכע דוגמאות פון לענדער וואס זענען געגרינדעט געווארן, דאס הייסט די, מ'האט אוועקגעשטעלט גרעניצן, ס'האבן נישט געהאט קיין שייכות מיטן מציאות, ס'האבן זיך געטראפן צענדליגע גרופעס און צענדליגע שבטים וואס האבן גארנישט איינער מיטן אנדערן, און אפט מאל אפילו זענען זיך, האבן זיי זיך פיינט איינער דעם אנדערן, האבן זיך יעצט געטראפן אין איין לאנד, אלס א חלק פון זעלבן פאלק. פארשטייט זיך אליין אז דורות פון שנאה און טיפע חילוקים, רעליגיעזע חילוקים, קולטורעלע חילוקים, און אנדערע, קאנקורירנדע אינטערעסן, דאס הייסט אינטערעסן וואס זענען זיך סותר איינער מיטן אנדערן, איז זייער שווער צו מאכן א לאנד, און אין די לענדער, די נייע לענדער האבן טאקע אפטמאל אויסגעבראכן בלוטיגע בירגער קריגן, און לבנון איז נישט געווען קיין אויסנאם. אין לבנון האבן במשך אסאך יארן האט געבוזשעוועט דארטן א בירגער קריג פון די פארשידענע גרופעס, די שבטים, די פראקציעס וואס האבן צווישן זיך זיך געשלאגן, און חזבאלא איז געווען איז די גילגול, די היינטיגע גילגול, פון איין אזא גרופע. בעיקר איז חזבאלא האט זיך אויסגעפארעמט אוועקגעשטעלט אויף דעם אופן ווי ס'איז יעצט אין די אכציגער יארן, דאס איז געווען ווען מדינת ישראל האט אינוואדירט לבנון. חזבאלא איז געשטיצט געווארן דורך איראן, בעיקר דורך איראן, און די סיבה פארוואס איראן און חזבאלא האבן זיך צוזאמגעשטעלט איז ווייל זיי באלאנגען צום זעלבן פליגל פון די מוסולמענישע רעליגיע, ביידע, איראן און חזבאלא, זענען שיאא, באלאנגען צום פליגל צום שיאא פליגל פון די איסלאמישע. רעליגיע איז במילא און ביידע האבן אויך געמיינזאמע אינטערעסן קעגן מדינת ישראל איז ווי איראן האט אנגעהויבן שטיצן כעזבאלא אין יענע תקופה אין די אכציגער יארן. איז כעזבאלא האט אין יענע תקופה געפירט א גערילע מלחמה און טעראריזירט אויף צוויי פראנטן איין מערכה איז געווען מיט מדינת ישראל וועמען כעזבאלא און אנדערע גרופעס אויך האבן געוואלט ארויסזען פון דארט פון לבנון און א אנדערע פראנט איז געווען די אנדערע גרופעס און שבטים און מילישעס וואס האבן עקזיסטירט אין לבנון אין די זעלבע צייט. איז אין ניינטין ניינטי תש"ן האט די ציווילע קריג וואס האט געבושעוועט אין לבנון איז האט זיך געענדיגט. ס'איז געווען נאכדעם וואס סיריע האט זיך אריינגעמישט און ארויפגעצווינגען א שלום אויף די פארשידענע גרופעס. אלע פראקציעס, אלע שבטים, האבן מסכים געווען זיך צו אנטוואפענען, אראפלייגן דאס געווער, אלע אויסער כעזבאלא, כעזבאלא איז געבליבן באוואפנט און נישט נאר געבליבן מיטן געווער, נאר ממשיך געווען מיט איר מערכה נישט נאר קעגן מדינת ישראל, נאר אויכעט קעגן אנדערע לעבאנעזישע גרופעס, און אריינגערעכנט טאקע די לעבאנעזישע רעגירונג. די אפיציעלע תירוץ פון כעזבאלא דעמאלטס איז געווען, די תירוץ פארוואס זיי ווילן זיך נישט אנטוואפענען, איז געווען ווייל די כוחות, די מיליטערישע פליגל פון די גרופע איז געווידמעט צו באקעמפן מדינת ישראל און נישט די אנדערע לעבאנעזישע גרופעס און זיכער נישט די לעבאנעזישע רעגירונג, איז במילא האבן זיי געהאט אזא תירוץ, א פעס, צו קענען בלייבן מיטן געווער, הגם ווי געזאגט כעזבאלא האט ממשיך געווען זיך יא צו שלאגן מיט די. מיט די אנדערע גרופעס אין לאנד אליין. דאס מציאות איז טאקע געווען אז נאכדעם וואס מדינת ישראל האט זיך ארויסגעצויגן פון לבנון אין צוויי טויזנט אין טו טאוזנט האט כעזבאלא ווייטער אפגעזאגט די דרוק וואס זיי האבן באקומען, זענען געקומען אונטער פרעשור פון אנדערע פון דרויסענדיגע לענדער פון סיריע און פון אנדערע אראפצולייגן דאס געווער אבער כעזבאלא איז שוין יעצט געווען א מאכטפולע ארגאניזאציע און האט אפגעזאגט די פאדערונגען. כעזבאלא איז געווען ווי געזאגט א מאכטפולע ארגאניזאציע שוין יעצט, מען קומט אן צום יאר טו טאוזענד, און במילא איז נישט געווען ווער ס'זאל צווינגען די גרופע אראפצולייגן דאס געווער. כעזבאלא איז נישט געשטאנען די די כעזבאלא איז געווען אין א געוויסן זין אפילו מאכטפולער ווי די לעבאנעזישע מיליטער, די אפיציעלע מיליטער פון די אפיציעלע רעגירונג, במילא האט יעדער פון זיי מורא געהאט. און דאס מציאות איז טאקע געווען מיט אכט יאר שפעטער אין צוויי טויזנט און אַכט, טו טאַוזענד און עיט, ווען לבנון, וועמענס רעגירונג איז געווען געשטיצט דעמאלטס דורך די מערב וועלט, האט אונטערגענומען פארשידענע שריט צו מינימיזירן די השפעה פון כעזבאלא אין לאנד, אריינגערעכנט אז די לבנון, די רעגירונג האט דעמאלטס אפגעזאגט פון אמט די הויפט זיכערהייטס באאמטער פון די לעבאנעזישע לופטפעלד וואס איז געווען א חלק פון חזבאלא האט די גרופע די טעראר גרופע חזבאלא האט רעאגירט מיט מאכט זיי האבן פשוט זיך ארויסגעלאזט מיט זייער וואס זיי האבן שוין יעצט געהאט ווען כמעט א פולשטענדיגע מיליטער און איינגענומען דעם הויפטשטאט פשוט און גראד רוב פון די הויפטשטאט רוב פון בעירוט איז געפאלן אונטערן קאנטראל פון חזבאלא און מען האט זיך אנגעהויבן דארטן שלאגן אין די גאסן בעיקר איז עס געווען ווייטער די אוראלטע קאנפליקט צווישן די צוויי פליגלען גרופעס וואס האבן באלאנגט צו די צוויי קעגנערישע פליגלען פון איסלאם, שיעה און סוני, און די רעגירונג האט זיך ארומגעזעהן מיט א מצב אז דאס לאנד איז אנגעקומען צום שוועל פון א פרישן ציווילן קריג, און במילא האט די רעגירונג. זיך צוריקגעצויגן. די רעגירונג האט אראפגעלייגט דאס געווער, און נישט נאר דאס, נאר כעזבאלא איז ארויס מיט טריי"ף-בוך אז זיי האבן באקומען א וועטא רעכט אין די רעגירונג, ס'הייסט יעדע יעדע החלטה וואס די רעגירונג, די קאבינעט, האט האט גייט מאכן פון דעמאלטס און ווייטער, איז האט כעזבאלא א רעכט עס צו וועטא'ן, זאגן אז זיי זענען נישט מסכים, און די החלטה ווערט אויס. כעזבאלא האט זיך אויפגעבויט במשך די יארן אויף זייער א מאכטפולן אופן, און די ארגאניזאציע, די קערפערשאפט, באשטייט היינט אפיציעל פון דריי עקסטערע פליגלען. די קערפערשאפט איז א פאליטישע פארטיי. ס'איז א פאליטישע פארטיי אין די לעבאנעזישע פאליטישע וועלט, און ס'האט א אפיציעלע רעפרעזענטאנץ, פארשטייערס וואס זענען ערוועלט געווארן לעגאל, לכאורה, דורך לעבאנעזישע בירגער, מיט פארשטייערס אינעם ארטיגן פארלאמענט. כעזבאלא האט אויך א מיליטערישן פליגל, און כעזבאלא האט אויך א סאשעל סערוויסעס אפטיילונג וואס שטעלט צו פארשידענע. נויטבאדערפטיגקייטן, פארשידענע פשוט'ע געברויכן פונעם לעבן ווי עסן און אנדערע צוגעהערן, מעדיצין, מעדיצינישע געברויכן פאר די שיעה חלקים פון די לעבאנעזישע באפעלקערונג, איז די מיליטערישע פליגל פון כעזבאללא איז בעצם א פולשטענדיגע טעראר ארגאניזאציע, ס'איז נישט קיין לעגיטימע מיליטער וואס באלאנגט צו א לאנד, כעזבאלא איז אין בעסטן פאל, דאס הייסט נניח אפילו אז זענען אז מען זאל אנקוקן די קערפערשאפט נאר ווי א פאליטישע באוועגונג, קומט עס נישט אז א פאליטישע פארטיי קומט נישט צוזאמען מיט א באוואפנטע מילישע, סאו עס איז א בעצם א אילעגאלע מיליטער, עס איז נישט נאר א אילעגאלע מיליטער, נאר עס איז אויך א מיליטער וואס טוט טעראר שטיק, און דאס איז קלאר, און דאס לייקנט קיינער נישט. און ס'זענען טאקע דא בערך זיבעצן לענדער איבער דער וועלט, אריינגערעכנט אמעריקע, ענגלאנד, קאנאדע, דייטשלאנד, און אויך אפילו א צאל אראבישע לענדער און גאלף לענדער, טאקע אריינגערעכנט אויך סאודי אראביע, וואס האבן אפגעסטעמפלט כעזבאלא אלס א טעראר גרופע, אבער אסאך פון די לענדער האבן באגרעניצט דעם לעיבל נאר צו די מיליטערישע פליגל פון כעזבאלא, ווייל די מיליטערישע פליגל פון כעזבאלא קען נישט האבן קיין אנדערע משמעות ווי א טעראר גרופע, ס'איז א באוואפנטע גרופע אין א לאנד וואס גיבט זיך אפ מיט טעראר טעטיגקייטן. די זאך איז ווען ס'קומט צו אבער צו די אנדערע חלקים פון כעזבאלא, ס'הייסט ארויפלייגן, קלאסיפיצירן די גאנצע באוועגונג אלס א טעראר גרופע, האבן שוין לענדער ווייניגער חשק עס צו טון, און איינע פון די איינע פון די סיבות דערצו איז ווייל כעזבאלא איז במציאות בפועל א פאליטישע באוועגונג וואס האט א ריזיגע כח זייער א שטארקע השפעה אין אינעם לאנד אין לבנון און אויף די פאליטישע אנגעלעגנהייטן פון לאנד ס'גייט אזוי ווייט ווי מ'זאגט אז בפועל במציאות איז כעזבאלא די פאקטישע פירערס פון לאנד אפיציעל איז דא א פריים מיניסטער און ס'איז דא א פארלעמענט און ס'איז דא א קאבינעט און כעזבאלא איז נאר א חלק פונעם פארלאמענט, ס'אבער דא דארטן נאך פארטייען. די מציאות איז אבער אז כעזבאלא קאנטראלירט דאס לאנד. און אפסטעמפלען כעזבאלא אלס א טעראר גרופע וואס דאס מיינט אין אנדערע ווערטער בויקאטירן די קערפערשאפט, אז עס איז אומלעגאל צו זיין דארטן א מיטגליד, עס איז אומלעגאל צו האנדלען מיט זיי, עס איז אומלעגאל פארשטייט זיך זיי צו שיקן געלט, מיינט אין אנדערע ווערטער אויך, אין א געוויסן זין מיינט עס אויך, בויקאטירן לבנון. אפשר סימבאליש אדער אפיציעל איז עס נישט די זעלבע זאך, אבער הלכה למעשה איז עס נישט ווייט פון דעם. ווייל בויקאטירן כיזבאללא וואס קאנטראלירט לבנון מיינט אטאמאטיש אלס תוצאה בויקאטירן לבנון אליין אויך, און נישט יעדער איינער איז געווען גרייט אויף דעם. די פראבלעם מיטן מיטן אפטיילן צווישן די מיליטערישע פליגל און די פאליטישע פליגל פון כיזבאללא איז אבער, אז ס'איז סתם א שפיל, אויב דו גייסט בויקאטירן לאמיר זאגן נאר די מיליטערישע חלק פון פון כיזבאלא, אבער דו גייסט ווייטער האנדלען און ס'גייט ווייטער בלייבן לעגיטים און לעגאל ביי דיר אין לאנד צו זיין א חלק פון כיזבאלא, צו שטיצן כיזבאלא און האבן שייכות און האבן געשעפטן אפילו, און שיקן געלט צו די פאליטישע פליגל פון כעזבאלא, טוסטו ווייטער די זעלבע זאך נאר מיט אן אנדערן נאמען, וואס האט מען דא אויפגעטון? און די מציאות איז טאקע אז כעזבאלא וואקסט טראץ דעם וואס די אנ ד, די אפשר זיבעצן לענדער, סך הכל פון זיבעצן לענדער, וואס נעמט אריין אויך די אראבישע ליגע און נאך אנדערע אראבישע מוסולמענישע לענדער פון די פון די מיטל מזרח, פון די גאלף, האבן בויקאטירט, דאס הייסט אפגעסטעמפלט כיזבאללא אלס א טעראר גרופע, איז זי געבליבן וואקסן. כיזבאללא איז געווארן נאך שטערקער, סיי אלס אן ארגאניזאציע און סיי די השפעה וואס די קערפערשאפט האט, ווי אויך פון די טעראר אקטיוויטעטן מיט וואס די גרופע גיבט זיך אפ. און סאודי אראביע למשל האט לעצטן חודש געטראפן א אנדערע מיטל וויאזוי צו אפהאקן די קוואל פון חיונה וואס איז געגאנגען פון סאודי אראביע צו כעזבאלא, מען רעדט פון יחידים נישט פון די רעגירונג, אן דעם וואס מען זאל אפסטעמפלען די גאנצע קערפערשאפט די גאנצע באוועגונג אלס א טעראר גרופע, דורכן מחרים זיין די פינאנציעלע אפטיילונג פון כעזבאלא, דאס הייסט אז. כעזבאלא אליינס טאקע די פאליטישע באוועגונג דערפון און די סאשעל סערוויס חלק פליגל פון די קערפערשאפט בלייבט פריי בלייבט ווערט נישט בלייבט אומבאפלעקט מצד סאודי אראביע אבער מיט די פינאנציעלע חלק פון די באוועגונג טאר מען נישט טון קיין ביזנעס מען טאר מיט זיי נישט האנדלען מען טאר זיי נישט שיקן קיין געלט איז דאס איז געווען אזא מין פשרה א וועג ארויס צו נישט דארפן ווי מען זאגט ארויפלייגן א סטעמפל, א שווארצן סטעמפל אויף די גאנצע באוועגונג מיט אלע תוצאות וואס קומען דערמיט, אבער יא א פרואוו צו תכלית, אויף צו טון וואס מען וויל אויפטון מיט אזא מין שריט פון אפסטעמפלען א קערפערשאפט אלס א טעראר גרופע. ברכה און הצלחה.